מלכים א', פרק י"ח, אין דעם פרק לערנען אונז די מעשה וואס איז ידוע בעצם בתור די מעמד פון אליהו בהר הכרמל, אבער די קאנטעקסט, די מעשה איז געווען אז אונז האבן געלערנט אז ס'איז געווארן א רעב מצד שבועת אליהו, אליהו האט געשוואוירן אז ס'גייט נישט רעגענען, און לכבוד דעם האט ער זיך געדארפט באהאלטן, און יעצט די מעשה איז בעצם וויאזוי אליהו קומט ארויס פון זיין באהעלטעניש, און ער קאנפראנט נאכאמאל אחאב, און בתוך דעם גאנצען, קאנפראנטעישן וואס ער טרעפט זיך מיט אחאב, קומט שפעטער צוריק די רעגן, און דאס איז די מעשה. דער פסוק הייבט אן אז ס'איז געווען אסאך צייט נאכדעם, דריי גאנצע יאר האט אליהו זיך באהאלטן, נאך דריי יאר האט דער אייבערשטער געזאגט גיי רעד מיט אחאב איך וויל ס'זאל קומען רעגן. שוין גייט אליהו צו אחאב צו שומרון, יעצט אין שומרון ס'איז געווען א גרויסע רעב, אחאב האט געהאט א איינער וואס איז געווען ממונה על הבית, א עבד, עפעס א מענעדזשער אזוי ווי, די גייסט אין עובדיה, צו עובדיה איז נישט געווען קיין עובד הבעל אזוי ווי אחאב, ער איז געווען ירא את השם, און נישט נאר דעם, ס'איז געווען עפעס א זעהט אויס שטייט נישט איך האב נישט געוויסט פון דעם, איזבל זיין ווייב האט געהארגעט אדער געהארגעט מכרית געווען שטייט דא אסאך נביאי השם, האט עובדיה באהאלטן הונדרעט נביאים להשם זיי באהאלטן אין א מערה, און זיי צוגעשטעלט דארט צו עסן אין צוויי מערות פֿופֿציק מענטשן אין יעדע מערה. על כל פנים, דאס איז א הקדמה מ'זאל פארשטיין וואס געשעט אביסל ווייטער. איז אחאב האט, האט געזאגט פאר עובדיה אונז דארפן דא זוכן צו עסן. סא זעט אויס פאר די מענטשן האבן זיי געהאט גענוג אבער פאר די בהמות נישט געווען מער גענוג קיין גראז צו עסן. האבן געזאגט אונז גייען גיין זוכן ערגעץ און טרעפן ערגעץ נעבן א וואסער נעבן עפעס א נחל אפשר קען מען טרעפן אביסל גראז אביסל שטרוי פאר די בהמות זאלן נישט שטארבן פון די הונגער. וכך הוה זיי האבן זיך צוטיילט, אחאב איז געגאנגען איין וועג, עובדיה נאך א וועג, אזוי זאל מען קענען טרעפן ווי מער מ'קען טרעפן אביסל גראז פאר די בהמות. פונקט ווי עובדיה גייט אין זיין וועג אליינס, טרעפט ער אליהו, אליהו איז צוריק געקומען דא אין שומרון, ער קומט צוריק ווייל די אייבערשטער האט אים געזאגט ער זאל צוריק גיין רעדן מיט אחאב. זאגט אים עובדיה, און עובדיה האט אים געקענט, ער איז דאך געווען בעצם א פרומער, יא ער איז געווען פון די עובדי השם, האט אים געזאגט, אתה זה אדוני אליהו, האט זיך געבוקט פאר אים, זאגט יא, דאס בין איך, נישט נאר דאס בין איך דא, גיי זאג פאר דיין האר פאר אחאב אז איך קום אים טרעפן. יעצט עובדיה זאגט, אנטשולדיגסט, וואס האב איך עפעס געזינדיגט, וואס שיקסטו מיך אזא סועסייד מישן? דו ווייסט נישט אז אחאב זוכט דיך שוין אין די גאנצע וועלט? ער האט שוין געזוכט אין ווי ער האט געקענט אינפלוענסן, און נישט דא קיין איין גוי, קיין איין ממלכה וואס האט נישט געשיקט שלוחים דארט און ער האט זיי באשוואוירן אז אויב זאלן דיך טרעפן זאלן אים איבערברענגען, איך גיי גיין זאגן פאר אים אז איך האב אים געטראפן, און וואס וועט זיין? דו ביסט דאך א נביא. די עפעס א רוח השם וועט דיך מיט נעמען, און איך וועל בלייבן חוזק, און ער וועט מיך הרג'נען. און מיך קומט זיך נישט קיין מיתה, איך בין דאך פון די עובדי השם, די ווייסט דאך אז איך האב גע באהאלטן הונדרעט נביאים זאלן האבן צו עסן נאכדעם וואס איזבל האט געוואלט הרג'נען אלע נביאים. האט אים אליהו געענטפערט, ניין, האט אים געשוואוירן און בארואיגט, איך זאג דיר צו אז איך גיי זיך טאקע טרעפן מיט אחאב, דאס איז נישט קיין שפיל, דאס איז נישט קיין געים, איך גיי זיך טאקע טרעפן. שוין, איז ער געגאנגען, געזאגט פאר אחאב אז דא איז אליהו, און אחאב איז טאקע געקומען. לקראת העליון האט זיך געטראפן איז דא דא א פעימאס דיאלאג אחב זאגט שלום עליכם האתה זה עוכר ישראל דו ביסט דער עוכר עוכר הייסט אדער וואס מאכט שמוציג דו ביסט דער וואס רואינט די אידן דו האסט געמאכט אז ס'זאל נישט רעגענען און וואס ענטפערט אים אליהו איך בין דער עוכר ישראל דו דו מיט דיין טאטע זענט די עוכר ישראל דו האסט געטון די עבירות האסט געטון די עבודה זרה וועגן דיר קומט נישט קיין רעגן נישט וועגן מיך ווייסטו וואס ווייסט וואס מ'גייט יעצט טון דו גיי רוף צוזאם אלע נביאי הבעל און נביאי האשרה ס'דא פֿיר הונדערט און פֿופֿציק נביאי הבעל פֿיר הונדערט נביאי האשרה רוף זיי צוזאם ער האט נאך נישט געזאגט זיין פלאן אבער זעט אויס ס'האט געמאכט סענס אחאב רופט זיי צוזאם און זענען אלע געגאנגען אין הר הכרמל און זיי אליהו האט זיך צוגעגאנגען צו די עולם און געזאגט אזוי קומטס אהער וואס איז דאס ענק טאנצן ארום פוסחים על שתי הסעיפים ענק איין טאג דינט ענק די אייבערשטער א טאג דינט ענק די בעל לאמיר דיסייד לאמיר מברר זיין איינמאל פאר אלעמאל ווער ס'איז די ריכטיגע אויב ער איז די אייבערשטער איז די אייבערשטער אויב ער איז די בעל איז עס די בעל. און די עולם האט זיך נישט געהאט צו ענטפערן, וואס הייסט זיי האבן נישט געהאט צו ענטפערן? זיי זענען טאקע געווען צעמישט זעהט אויס, זיי האבן נישט געוואוסט, אמאל געגאנגען נאך דעם אמאל נאך יענעם, זיי האבן נישט געהאט עפעס, זיי האבן נישט געזאגט נעע אונז גלייבן אין די בעל, זיי גלייבן נישט אין די בעל, זיי גלייבן טאקע אין ביידע עפעס אזוי נישט אהער נישט אהין. האט אליהו געזאגט אקעי איך האב א וועג וויאזוי מ'גייט עס אויסטעסטן, איך בין די איינציגסטע נביא פאר דער אייבערשטער, דא איז דא פֿיר הונדערט און פֿופֿציק נביאי הבעל, לאמיר נעמען צוויי פרים, איך וועל נעמען איינס, זיי וועלן נעמען איינס, מ'וועט זיי לייגן אויף העלצער, מאכן א מזבח, מ'וועט נישט לייגן קיין פייער, מ'וועט זען וועלכער גאט, יעדער איינער וועט רופן צו זיין גאט, וועלכער גאט וועט ברענגען פייער פון הימל, מ'וועט וויסן אז ער איז אמת'ער גאט, ער קען מאכן דעם נס, און ווער נישט, איז נישט. שוין, וואס האט דער עולם געענטפערט? יא, גוטער פלאן. שוין, זאגט אליהו פאר די נביאי הבעל נו, ס'פאסט דאך נאר אז ענק זאלטס נעמען קודם, פארוואס, ענק זענען די רבים, יא, יחיד ורבים, ענק זענען מער חשוב, זאלטס ענק טשוזן ענקער פאר, מאכטס ענקער סדר, לאמיר זען צו עטס קענטס ברענגען פייער. כך הוה זיי האבן גענומען א פאר עס געגעבן שעכטן געמאכט די גאנצע סדר און גערופן בשם הבעל פון די פרי ביז נאכמיטאג א גאנצע טאג געשריגן הבעל עננו און גארנישט אין קול ואין עונה ס'גארנישט געשען און זיי האבן געטאנצן דארט געטון פארשידענע ריטואלס מיט סדרים וואס מ'האט געהאלטן ס'גייט אפשר זעט אויס ארבעטן און גארנישט ס'ווערט שוין נאכמיטאג און אליהו מאכט שוין חוזק פון זיי זאגט נו שרייטס העכער אפשר שלאפט ער די בעל אפשר געגאנגען אויף א טריפ אפשר געהאט א מלחמה ערגעץ געדארפט ערגעץ פארן נו שרייטס זיי האבן טאקע געטון זיי האבן געשריגן הויעך. זעט אויס זיי האבן געגלייבט אז ס'איז דא עפעס איז א זאך אמאל איז די געטשקע איז אנטלאפן איך ווייס געשריגען הויעך און זיך געשטאכן מיט חרבות אזוי געווען די סדר איז עפעס אזוי אריינצוגיין עפעס אזא עקסטאזע און גארנישט אין קול ואין עונה ואין קשב שוין זאגט אליהו יעצט איז מיין טורן האט ער געזאגט דער עולם זאל צוריק צוקומען און ער האט איבערגעבויט ס'שטייט וירפא א אינטערסאנטע לשון אויסגעהיילט ס'הייסט איבערגעבויט ס'איז געווען דארט א מזבח פאר דער אייבערשטער און עובדי הבעל האבן עס צובראכן ער האט עס איבערגעפרישט. געבויט מיט צוועלף שטיינער סימבאליש קעגן די צוועלף שבטים און האט געבויט דעם מזבח ארום דעם מזבח האט ער געמאכט א תעלה וואס הייסט א גריב א קליינע גריב א גרויסן גריב כבית סאתים אינטערעסאנט מען גייט זען וואס ער גייט טון וועגן דעם און ער האט צוזאמגעשטעלט די א פייער גענומען די פאר די פאר עס ארויפגעלייגט האט ער געזאגט אזוי ברענגטס פיר קריגלעך וואסער און גיסטס אויף די עולה אז עס זאל אריינגיין אין די אין דעם גריב. אזוי האט ער געטון, דריי מאל האבן זיי געגאסן וואסער, זעט אויס דאס איז געווען צו ווייזן אז ס'איז נישט דארט קיין פייער, אדער עס איז אפשר מגדיל צו זיין די נס אז אפילו ס'איז דא וואסער גייט קומען א פייער. שוין האט זיך אנגעפילט די גאנצע זאך מיט וואסער דארט. אפשר איז דאס געווען א סימבאל אז מ'זאל ברענגען וואסער, ס'קען אויכעט זיין. שוין, איז געווען ביי מנחה צייט, געגאנגען אליהו, געזאגט א תפילה, געזאגט רבונו של עולם אלהי אברהם ויצחק וישראל, היינט גייט מען, גייסטו ווייזן אז דו ביסט א גאט, דו ביסט דער גאט, און איך בין דיין קנעכט אז איך האב וועגן דיך דו האסט איך האב נישט אזוי ווי אחאב געזאגט אז איך בין די עוכר ישראל נאר בשליחותך האב איך געמאכט אז זאל נישט רעגענען אזוי ווייטער און די אייבערשטער האט גלייך געענטפערט און געזאגט ענני ה' ענני די אייבערשטער די עולם זאל וויסן דו ביסט די גאט ואתה הסבות את לבם אחורנית ס'הייסט אסאך מפרש פירושים אבער בפשטות מיינט עס ס'איז דיין שולד דו האסט דיך נישט באוויזן פאר זיי האסט געמאכט הסתר פנים איז וועגן דעם ווייז דיך אז יעדער זאל זען אז ס'דא א גאט. וכך הוה איז געקומען א פייער עס האט אויפגעגעסן און פארברענט די עולה מיט די פייער מיט די גאנצע זאך אפילו די וואסער עס האט זיך פארברענט אדער אויסגעוועפט כ'ווייס שוין די גאנצע עולם האט עס געזעהן און זענען געפאלן ביי די פיס געשריגן השם הוא האלוקים ס'הייסט אזוי ווי די דיעל איז געלונגען מ'האט געזאגט ווער ס'גייט זיין איז אלוקים השם הוא האלוקים שוין אז יעדער איינער מ'ווייסט ווער עס איז איז פשט אז די אנדערע זענען עובדי עבודה זרה זענען שלעכטע האט אליהו הנביא געזאגט כאפט'ס די נביאי הבעל, און מען גייט לאמיר זיי מאכן א סוף און אזוי האט מען זיי געכאפט, זיי גענומען דארט צו א נחל, נחל קישון, זעט אויס אויף דעם בארג הר הכרמל, מען האט געשחט'ן דארט פיר הונדערט נביאי הבעל זעט אויס. שוין יעצט גייט קומען רעגן, האט אליהו הנביא געזאגט פאר אחאב, זעסט יעצט גייט קומען רעגן, גיי שנעל עס דיין סעודה, זעט אויס ס'איז געווען עפעס א תענית אדער וואס, על כל פנים יעצט קומט די זמן הסעודה גיי עס, און דו זאלסט נישט ווערן סטאק אין די רעגן. שוין ביז דערווייל איז אליהו געגאנגען צו שפיץ בארג, ער האט זיך דארט אראפגעלייגט, געלייגט ראשו בין ברכיו, אריינגעלייגט די קאפ צווישן די צווישן די זיינע קניען, עפעס אזא וועג פון מתפלל זיין, און ער האט געזאגט פאר זיין משרת, זיין גבאי, איך ווייס זיין נער, גיי קוק ביי די וועג פון די ים, די כרמל איז נעבן די ים, גיי קוק צו ס'קומט וואלקענעס, אזוי זיבן מאל האט ער געשיקט קוקן צו ס'הייבט אן צו רעגענען, גארנישט, ביי די זיבעטע מאל, האט ער געזאגט יא איך זע א קליינע וואלקן אזוי קליין ווי א מענטשנס האנט הייבט אן ארויף צו קומען פון די ים שוין האט ער געזאגט גיי שנעל זאג פאר אחאב ער זאל צאם נעמען זיינע פערד זאל שוין פארן ווייל ס'גייט קומען די רעגן און טאקע נאך א פאר מינוט האט זיך די גאנצע הימל געווען פיל מיט וואלקענעס נישט נאר דעם קליינע וואלקן און ס'האט זיך אנגעהויבן צו גיין א גרויסן רעגן און אחאב האט טאקע געריטן אויף זיין פערד געפארן צוריק קיין יזרעאל דא אויף דעם וועג ווי אחאב פארט פון כרמל אהיים. האט אליהו געטון א אינטערעסאנטע זאך, און שטייט ויד השם היתה אל אליהו ס'איז געווען בנבואה אדער עפעס א ממש אזוי ווי רוח השם, און ער איז געלאפן פאר אחאב די גאנצע וועג, דאס איז אזוי ווי די סדר בדרך כבוד פאר א מלך, מען לויפט פאר אים, אליהו הנביא האט חולק געווען כבוד למלכות, ער איז געלאפן פאר אחאב אויכעט, אפשר זעט אויס ווייל אחאב האט שוין אנערקענט השם הוא האלוקים קומט זיך אים דעם כבוד.